מיטוואך בחוקותי, ווען מען לערנט די זעקס פסוקים האט מען אינזין אז דאס איז אקעגן די וואו פונעם מילוי פונעם אות וואו פונעם שם בן קונה צו זיין א הארה פונעם נפש יתירה פונעם קומענדיגן שבת. זאגט די הייליגע תורה, מען לערנט דא ווייטער די תוכחה ואם עד אלה אויב ווילאנג די אלע שטראפן וועלן אנהאלטן לא תשמעו לי וועסטו נאך אלס נישט צוהערן צו מיר, וועסט נאך אלס נישט לערנען מיין תורה, ווי דער אור החיים הקדוש זאגט, ס'איז נישט מעגליך אנדערש תשובה צו טון נאר אז מען לערנט די תורה, און אז דו וועסט נישט לערנען מיין תורה וועסטו נישט תשובה טון, איז ויספתי ליסרה אתכם, וועל איך פארמערן ענק צו באשטראפן שבע מיט זיבן פורעניות על חטאותיכם אויף ענקערע זיבן זינד. אזוי לערנט רש י אז ס'איז דא זיבן עבירות און קעגן דעם איז דא זיבן פורעניות, אנדערע לערנען די אבן עזרא אז שבע איז נאר א געוויסע צאל וואס מ'כאפט אסאך מאל אן אין די תורה, ווי ס'שטייט. שבע יפול צדיק וקם, אבער ס'איז לאו דווקא פונקטליך זיבן, און על חטאותיכם מיינט צוליב ענקערע עבירות. האבן מיר שוין נעכטן אנגעהויבן אביסל ממתיק זיין די דינים מפי ספרים וסופרים וועלן מיר נאכזאגן דא וואס ס'שטייט אין ש"ך על התורה ויספתי ליסרה אתכם שבע על חטאותיכם איז א חסד פונעם אייבערשטן זאגט ער ווען דער אייבערשטער וואלט געשטראפט א מענטש לויט די חשיבות לפי ערך קעגן וועם ער האט געזינדיגט, וואלט קיין שום עונש נישט גענוג געווען, מען האט דאך געזינדיגט פארן מלך מלכי המלכים, ס'איז נישט מעגליך א מענטש זאל אמאל באקומען געהעריג באשטראפט אויף דעם, האט דער אייבערשטער געזאגט איך וועל ענק טון א חסד על חטאותיכם, איך וועל ענק נאר באשטראפן לויט די עבירה וואס עטס האטס געטון, איך וועל נישט קוקן קעגן וועמען מען האט געזינדיגט, נאר די הנאה פון די עבירה, די ביסל צייט, די ביסל הנאה וואס דו האסט פארברענגט מיט די עבירה, אויף דעם וועל איך דיר באשטראפן. ווי ער טייטשט מיט דעם די פסוק וואס דוד המלך האט געזאגט, ולך ה' חסד, די אייבערשטער טוט א חסד מיט די מענטשן, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו, נישט קעגן וועם ער האט געזינדיגט, נאר לויט זיינע מעשים, און אויך נישט מעשהו, נאר כמעשהו. דאס איז א געוואלדיגע חסד און דאס האט די תורה דא אויך געמיינט מרמז צו זיין שבע על חטאותיכם. זאגט רש י ואם עד אלה איז געווענליך טייטשט מען עד אלה ביז די פורעניות וואלט משמע געווען אז די פורעניות האבן זיך נאכנישט אנגעהויבן אבער אויף דעם וואלט נישט געשטימט די אויסדרוק ויספתי ליסרה אתכם מ'האט דאך נאכנישט אנגעהויבן צו שטראפן טייטשט רש י ואם בעוד אלה לא תשמעו

זאגט דער פסוק ושברתי איך וועל צוברעכן, את גאון עזכם, די גרויסקייט פון ענקער שטארקייט, וואס רשי זאגט אז דאס גייט ארויף אויפן בית המקדש, ווי דער אור החיים הקדוש איז מסביר, ווילאנג די אידן זעען אז דער אייבערשטער רוהט צווישן זיי, שפירן זיי אז דער אייבערשטער גלייכט זיי, און ער איז נאכאלץ צופרידן פון זיי, טוען זיי נישט תשובה אויף זייערע עבירות, מוז מען אוועקנעמען דעם בית המקדש זיי זאלן זען אז דער אייבערשטער איז נישט צופרידן פון זייער ווערטשאפט און זיי זאלן תשובה טון. דער אבן עזרא און די רשב"ם לערנען את גאון עזכם גייט ארויף אויף די עסנווארג, די אייבערשטער וועט אוועק נעמען די ברויט, וואס א מענטש טוט זיך פארלאזן אויף דעם, א מענטש טוט זיך אנלאנען אויף דעם, ולחם לבב אנוש יסעד, און לויט דעם פארשטייט מען זייער גוט די המשך פונעם פסוק ונתתי את שמיכם כברזל וואס מען רעדט אויכעט אז ס'וועט נישט רעגענען און די פרוכט וועט זיך נישט האלטן פריש.

ונתתי את שמיכם כברזל ואת ארצכם כנחושה, זו קשה משל משה, די תוכחה איז שווערער ווי די תוכחה וואס משה רבינו האט געזאגט, ששם הוא אומר והיו שמיך על ראשך נחושת, אז די הימלען וועלן זיין אזוי ווי קופער, וואס דאס איז נישט אזוי געפערליך ווי הימלען פון אייזן. ווייל קופער שוויצט דאך, האט ער געמיינט צו זאגן שיהיו השמים מזיעין כדרך שהנחושת מזיע, די הימל וועט טאקע נישט אראפגעבן קיין סך רעגן, אבער עפעס שוויץ וועט קומען, עפעס וועט טריפן פון הימל. והארץ און די ערד, אינה מזיעה וועט נישט שוויצן, כדרך שאין הברזל מזיע, משה רבינו האט געזאגט אין פרשת כי תבוא, אז די ערד וועט זיין אזוי ווי אייזן, דאס מיינט אז ס'וועט נישט שוויצן, והיא משמרת פירותיה, די פירות וואס איך לייג אריין אונטער די ערד ס'זאל זיך האלטן פריש, וועט בלייבן אפגעהיטן. אבל כאן, דא איז אבער ערגער, השמים לא יהיו מזיעין, די הימלען וועלן נישט שוויצן, כדרך שאין הברזל מזיע אזוי ווי אייזן שוויצט נישט, ס'וועט גארנישט קומען קיין טראפ וואסער פון הימל, ויהא חורב בעולם, וועט דאך זיין א טרוקעניש און א וויסטעניש אויף די וועלט. והארץ אבער די ערד, תהא מזיעה וועט יא שוויצן, כדרך שהנחושת מזיע, אזוי ווי די סדר פון קופער אז ס'שוויצט יא, והיא מאבדת פירותיה, ס'וועט מאכן פארלירן די פירות, די פירות וועלן זיך נישט קענען האלטן פריש אין דער ערד. אויף ממתיק צו זיין דעם פסוק וועל מען נאכזאגן פונעם אגרא דכלה, ער זאגט ושברתי את גאון עזכם, א גאון ווייסט מען איינער וואס ער לערנט די זעכציק מסכתות פון שס, וואס גאון איז בגימטריא זעכציק, גאון עזכם זאגט ער גייט ארויף אויף די מוחות, אויף די שכל, דער אייבערשטער האט געזאגט, איך וועל טון א חסד מיט ענק, אז איך וועל ענק אוועקנעמען די מוחין דגדלות, און בשעת ס'וועט קומען אויף ענק די תוכחה, וועל איך ענק אריינשטעלן אין א מוחין דקטנות, וואס דאס איז בעצם א געוואלדיגער חסד, ווי דער חובת הלבבות שרייבט אין שער הבחינה, אז ווען א קליין קינד וואלט פארשטאנען זיין מצב, וואלט ער עס נישט אויסגעהאלטן. ווען ער דערזעט זיך אזוי אומבאהאלפן, ער קען גארנישט טון אליין, און ער ווייקט זיך אין שמוץ, און ער קען זיך נישט אליין רירן, ער קען זיך נישט אליין פיטערן און גארנישט טון, ער וואלט עס נישט אויסגעהאלטן, האט דער אייבערשטער געטון א חסד מיט די קינדער אז ער האט זיי נישט געגעבן דעם פארשטאנד פון אן ערוואקסענעם, און אזוי שפירן זיי זיך גליקליך אין זייער מצב. די זעלבע זאך אידן אין גלות, ווען זיי וואלטן געווען מיט די מוחין דגדלות, וואלטן זיי איינגעזען ווי ביטער די מצב איז, זיי וואלטן געשפירט דעם צער השכינה, זיי וואלטן געזען ווי נידריג ווי דערנידערט זיי זענען, און זיי וואלטן ממש נישט אויסגעהאלטן, האט דער אייבערשטער געזאגט ושברתי את גאון עזכם איך וועל ענק אוועקנעמען די שטארקע מוחין, עטס וועטס נישט האבן דעם דעת צו פארשטיין ווי שווער די מצב איז, און דורך דעם וועט עטס האבן א קיום און כאטשיג אויסהאלטן ביז די גאולה וועט קומען.

כוחכם ענקערע כוחות, מ'וועט איינפלאנצן עס וועט גארנישט וואקסן, וועט מען שפירן ווי מען האלט עס נישט אויס, ולא תתן ארצכם את יבולה, ענקער ערד וועט נישט ארויסגעבן דאס וואס מען האט איינגעפלאנצט, ועץ הארץ לא יתן פריו, דער בוים פון דער ערד וועט נישט ארויסגעבן זיין פרוכט, זאגט רש"י ותם לריק כוחכם, הרי אדם שלא עמל, א מענטש וואס ער האט זיך נישט געפלאגט, שלא חרש, ער האט נישט געאקערט, שלא זרע, ער האט נישט געזייט, שלא ניכש, ער האט נישט אויסגעריסן די שלעכטע גראזן מיטן ווארצל, שלא כיסח, ער האט נישט אונטערגעשניטן די שלעכטע גראזן פון העכער די ערד, שלא עידר, ער האט נישט ארום געגראבן ארום די ביימעלעך פון אונטן אויפצואווייכן די ערד ס'זאל בעסער וואקסן, ובשעת הקציר ווען ס'קומט די צייט צום שניידן בא שדפון, קומט דארט א שטורעם ווינט ומלקה אותו און ס'קלאפט אלעס אויס, אין בכך כלום, ס'איז נישט קיין פראבלעם פאר דעם מענטש. אבל אדם אבער א מענטש שעמל וואס האט זיך יא געמוטשעט וחרש וזרע וניכש וכיסח ועידר ובא שדפון ומלקה אותו הרי שיניו של זה קהות די ציין פון דעם מענטש ווערט הייליג ער האלט עס נישט אויס ולא תתן ארצכם את יבולה זאגט רש"י אף מה שאתה מוביל לה בשעת הזרע אפילו די קערנדלעך וואס מ'האט איינגעפלאנצט דאס וועט אויכעט נישט ארויסוואקסן לא די וואס ס'וועט נישט צואוואקסן מער און מער. ועץ הארץ, אפילו מן הארץ יהא לקוי, פון די ערד אליין וועט עס שוין ווערן צעשלאגן, שלא יחניט פירותיו בשעת החנטה, ס'וועט נישט אנהייבן ארויסצושפראצן די פירות, לא יתן, די ווארט לא יתן אינעם פסוק זאגט רש"י משמש למעלה ולמטה ס'גייט ארויף אויף ארויף און אויף אראפ, ועץ הארץ לא יתן, און לא יתן פריו, גייט עס ארויף אעץ ואפרי. און לא יתן פריו מיינט, כשהוא מפרה, ווען ס'וועט שוין יא זיך פרוכטבארן, משיר פירותיו וועט עס אראפווארפן די פירות, ס'וועט נישט ווערן געצייטיגט, הרי שתי קללות, האמיר אין דעם פסוק אליין, אין די ועץ הארץ לא יתן פריו אליין, צוויי קללות, אלעס צוזאמען, ויש כאן שבע פורעניות אקעגן די זיבן עבירות. און דער חזקוני זאגט, וואס איז דער פשט פון שבע על חטאתיכם, דאס אלעס אינאיינעם איז אויף דעם וואס די אידן האבן נישט געשמיטן, נישט געהיטן קיין שמיטה, וואס דאס איז אין די זיבעטע יאר, ווי ס'שטייט טאקע שפעטער אין די תוכחה אז די אלע זאכן קומען אויף דעם פון אז תרצה הארץ את שבתותיה. ותם לריק כוחכם, זאגט דער מאדזשיצער רבי אין דברי ישראל, נאר כוחכם, איינער וואס ער רעדט זיך איין, כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה, ער מיינט אז דאס אלעס איז זיינע אייגענע כוחות, דער וועט ליידן פון די קללה ותם לריק כוחכם, אבער דער וואס ווייסט אז אלעס איז נאר בכח עליון, דער וויל נישט זיין אויסגעשטעלט צו דעם.

אדער וועט עטס גיין מיט א טייערקייט מיט מיר, עטס וועט זיך פארהוילן און פארמיידן פון מיר, און די ראשונים זאגן נאך א פשט, עטס וועט גיין מיט מיר אויף א אופן פון א מקרה, אז די אלע שטראפן וואס וועט ענק קומען וועט עטס זאגן, נעה, דאס איז נישט געווען אויף די עבירות, ס'איז א פער צופאל'דיגע זאך אזוי געקומען, עטס וועט נישט איינזען אז איך באשטראף ענק מידה כנגד מידה צוליב ענקערע עבירות. ולא תאבו לשמוע לי עטס וועט זיך אלץ נישט וועלן צוהערן צו מיר, ויספתי עליכם מכה שבע כחטאתיכם, וועל איך פארמערן אויף ענק נאך א מכה, זיבן מכות אקעגן די זיבן עבירות, אפילו מען האט נישט נאכאמאל געזינדיגט, אבער אז מען טוט נישט תשובה פון די פריערדיגע עבירות זאגט דער אור החיים הקדוש, באקומט מען נאכאמאל געשטראפט אויף די אלטע עבירות. זאגט רש"י ואם תלכו עמי קרי, רבותינו אמרו עראי, במקרה, וועט עטס גיין, אויף א צופאל, וועט עטס גיין מיט מיר, שאינו אלא לפרקים, אזוי צייטנווייז וועט עטס גיין מיט מיר, כן תלכו עראי במצוות, נישט קיין שטענדיגע קביעות'דיגע זאך, ווען עס וועט גוט אויסקומען, וועט מען מקיים זיין די מצוות. ומנחם פירש לשון מניעה, עטס וועט ענק פארמיידן פון מיר וכן הוקר רגלך וכן יקר רוח, וקרוב לשון זה לתרגומו של אונקלוס וואס ער טייטשט עס אויך א לשון קושי, עטס וועט ענק הארט מאכן, שמקשים לבם להמנע מהתקרב אלי, מען וועט זיך פארהארטן די הארצער און זיך פארמיידן פון צו דערנענטערן צום אייבערשטן.

ס'וועט ענק פארוואגלען, ס'וועט אוועקנעמען ענקערע קליינע קינדער, והכריתה את בהמתכם, ס'וועט אינגאנצן פארשניידן ענקערע בהמות וואס דרייען זיך אינדרויסן, והמעיטה אתכם, אפילו ענק אליין די ערוואקסענע וואס דרייען זיך אין די שטיבער וועט עס אויכעט פארמינערן, ונשמו דרכיכם, ענקערע וועגן וועלן זיין פארוויסטעט, מענטשן וועלן ציטערן זיך צו דרייען אין די וועגן, צוליב די חיות. זאגט רש"י והשלחתי לשון גירוי איך וועל אנרייצן ושכלה אתכם אין לי אלא חיה משכלת שדרכה בכך, אין פסוק שטייט אז די חיות וועלן פארצוקן מענטשן, נו דאס איז דאך א זאך וואס איז א שטייגער, אבער בהמה שאין דרכה בכך מנין, פון ווי ווייסט מען אז אפילו די בהמות וועלן אויך הארגענען מענטשן אפילו עס איז נישט זייער שטייגער צו טוהן אזוי תלמוד לומר ושן בהמות אשלח בם שטייט אין פרשת כי תבוא.

זאגט ירמי' הנביא אין קאפיטל י"ז, מקוה ישראל ה', דער אייבערשטער איז די האפענונג פון אלע אידן, אלע אידן האפן צום אייבערשטן, כל עוזביך, די אלע וואס פארלאזן דיך און זיי פארלאזן זיך נישט אויף דיר, יבושו, זיי וועלן פארשעמט ווערן, איינער וואס לייגט ארויף זיין בטחון אויף א בשר ודם, וועט יענער אים אויסשפילן, און ער וועט בלייבן אינגאנצן פארשעמט. וסורי און די וואס זיי קערן זיך אפ פון מיר, זאגט דער נביא, וואס איך פרוביר זיי צוריק צו ברענגען מיט מיינע דברי נבואה צו דיר, אבער זיי קערן זיך אפ פון מיינע וועגן, זיי ווילן זיך נישט פון מיר אפלערנען, בארץ יכתבו, זיי זאלן פארשריבן ווערן אינעם ספר, אז זיי זאלן גיין אין דער ערד, זיי זאלן אנקומען אין שאול תחתית, אין גיהנום אריין. כי עזבו ווייל זיי האָבן פאַרלאָזט מקור דעם קוואַל מים חיים, פון קוועליגע, פרישע וואַסער, את השם דער אייבישטער. דער אייבישטער איז דאָך אַ מקור פון מים חיים, און די אַלע וואָס פאַרזיכערן זיך אויפן אייבישטן פעלט זיי קיינמאָל גאָרנישט, אַזוי ווי אַ קוואַל גיט כסדר אַרויס פרישע וואַסער. ווידער אום, די אַלע וואָס האָבן פאַרלאָזט דעם אייבישטן,

בעט זיך ירמי' הנביא, רפאני ה' וארפא, הייל מיך אויס באשעפער, וועל איך געהיילט ווערן, הושיעני העלף מיר ואושעה וועל איך געהאלפן ווערן, קיינער אויסער דיר קען מיר נישט העלפן, נאר ווען דו וועסט מיר העלפן וועל איך געהאלפן ווערן. וואסערע סארט הילף, וואסערע סארט רפואה האט ער געדארפט? ווייל ווען ער האט גערעדט צו די אידן די דברי נבואה און ער האט זיי געזאגט אז ס'גייט קומען נבוכדנצר און מ'גייט אייננעמען ירושלים, מ'גייט פארטרייבן די אידן, האבן זיי אים אויסגעלאכט, זיי האבן אים פארשעמט, זאגט ער פארן אייבערשטן הייל מיך אויס פון די בזיונות, העלף מיר מען זאל איינזען אז איך בין אן אמת'ער נביא, כי תהלתי אתה, ווייל דו ביסט דאך מיין לויב, איך בארים מיך כסדר מיט דיר אז דו ביסט מיין באשעפער, און דו העלפסט מיר כסדר ארויס, בעט איך דיר זאלסט מיר אויך יעצט שטיין צו הילף. זאגט דער תרגום אסיני ה' ואתסי, פרוקני ואתפריק ארי תושבחתי את. זאגט ירמי' הנביא, הנה המה אומרים אלי, די אלע מענטשן זאגן צו מיר מיט א שפאטישע געלעכטער, איה דבר השם, וואו איז די דבר השם וואס דו זאגסט אז מען גייט אייננעמען ירושלים, יבוא נא, זאל ער יעצט קומען דער נבוכדנצר, זיי גלייבן נישט אז דער אייבערשטער איז מסכים חרוב צו מאכן זיין בית המקדש און זיין לאנד, זאגן זיי לאז זיי נאר קומען, לאמיר עס זעהן צו דו זאגסט דעם אמת, און זיי זאגן אונז העמיר זיך קעגן שטעלן טאמער אזוינע קומט, זיי גלייבן נישט אז וואס איך זאג קומט פונעם אייבערשטן, זיי מיינען אז איך האב זיי פיינט, און פאר דעם זאג איך פאר זיי די אלע פורעניות. זאגט דער תרגום הא אינון אמרין לי אן דאתנביתא בשמא דהשם יתקיים כען. זאגט ירמי' הנביא ואני אבער איך, לא אצתי, איך האב נישט צוגעאיילט די גזירה, איך האב קיינמאל נישט פארלאנגט פון דיר באשעפער אז דו זאלסט שוין ברענגען די שלעכטע גזירה, הגם די אידן האבן עס פארלאנגט ס'זאל שוין קומען, זיי ווילן זיך איבערצייגן. פארוואס האב איך דאס נישט געטון, מרועה, ווייל איך בין א געטרייער פאסטוך, איך מיין נאר זייער טובה, אחריך, פארקערט, איך בין געגאנגען נאך דיר, און איך האב מתפלל געווען אז זיי זאלן זיך צוריקקערן צו דיר, און אז דו זאלסט רחמנות האבן אויף זיי, זאלסט צעשטערן די גזירה, ויום אנוש, דעם שווערן טאג פון די גלות, לא התאויתי, איך האב דאס נישט געגלוסט, איך האב דאס נישט פארלאנגט, אתה ידעת, דו ווייסט דאס. אזוי טייטשט רש"י, און אנדערע מפרשים זאגן אז דאס גייט ארויף אויף די צייט וואס ירמי' הנביא איז באפוילן געווארן פונעם אייבערשטן די ערשטע מאל צו גיין נביאות זאגן, האט ער זיך פרובירט ארויסצודרייען, ער האט פרובירט אפצוזאגן די נבואה, און אויף דעם זאגט ער, איך האב מיך בכלל נישט געאיילט צו זיין א פאסטוך פאר די אידישע קינדער, און איך האב נישט געוואלט אויף זיי זאגן די ביטערע דברי נבואה. מוצא שפתי, די ארויסזאגן פון מיינע ליפן, נוכח פניך היה, דאס איז דאך געווען אקעגן דיין פנים, דו ווייסט אז איך האב קלאר אפגעזאגט אז איך וויל נישט זיין קיין נביא, און אויכעט נאכדעם וואס דו האסט מיך געצווינגען צו גיין צו זיי מיט די שרעקעדיגע דברי נבואה, איז זענען מיינע ווערטער געווען נוכח פניך אז דו זאלסט זיך מרחם זיין אויף זיי און אפשרייען די גזירה, איז ווי קענען זיי זאגן אז איך בין א פאלשער נביא און איך מיין זייער שלעכטס, כ'האב אליין אויסגעטראכט אויף זיי די שלעכטע עונשים, כ'האב דאך געמיינט זייער טובה אייביג, איך האב אפילו נישט געוואלט אננעמען די נבואה, און איך האב איינגעריסן אפצושרייען די גזירה.

פון די אלע מענטשן וואס שפעטן אפ פון מיר בשעת איך זאג זיי די דברי נבואה, מחסי אתה, דו ביסט דאך מיין באשיצער ביום רעה, אין די טאג פון שלעכטס, ווען ס'קומט א צרה שטייסטו מיר אייביג צו הילף, דו היטסט מיך פון אלע שלעכטס, בעט איך דיר זאלסט מיך יעצט אויכעט העלפן. זאגט דער תרגום לא יהי מימרך לי כדבין, רחצני את בעידן עקא. זאגט דער פסוק, יבושו רודפי, ער בעט זיך אז די אלע וואס רודפ'ן אים, זיי יאגן אים נאך, זאלן פארשעמט ווערן, ווען ס'וועט אנקומען די גלות, וועלן זיי אלע פארשעמט ווערן, זיי וועלן זען אז ער האט אמת'דיג געזאגט, ואל אבושה אני, און איך זאל נישט פארשעמט ווערן, יחתו המה, זיי זאלן צעבראכן ווערן, ואל אחתה אני, און איך זאל נישט צעבראכן ווערן, הבֿיא עליהם יום רעה, ברענג אױף זײ דעם טאָג פֿון שלעכטס, זײ פֿאַרלאַנגען דאָך עס, זײ זאָגן דאָך, אַזױ װי מע האָט פֿריִער געלערנט, איה דבר השם יבֿוא נא! איז באמת האָט ירמיה הנבֿיא געזאָגט, איך װינטש זײ עס נישט, און איך האָב אײַנגעריסן אַז ס'זאָל נישט קומען, אָבער אַז זײ רודפֿן מיך אַזױ שטאַרק, און זיי גלייבען נישט אינעם דבר השם, און זיי פארלאנגען אז דאס זאל קומען, האב איך נישט קיין ברירה, און איך בעט דיך, ברענג אויף זיי דעם טאג פון שלעכטס, ומשנה שברון שברם, זאלסט זיי צוברעכן מיט א דאפעלטע צוברעכונג, איין בראך נאכן צווייטן. זאגט דער תרגום, יבהתון רדפי ולא אבהת אנא, יתכלמון אינון ולא אתכלם אנא, איתי עליהון יום ביש, ועל חד תרין תברא תברינון. זאגט שלמה המלך אין משלי קאפיטל כ"ט, חולק עם גנב, איינער וואס צוטיילט זיך מיט די גניבה פון א גנב, שונא נפשו, ער האט פיינט זיין אייגענע זעהל. פארוואס? ווייל אלה ישמע. ער הערט דאך ווי מען באשווערט יעדן איינעם וואס ווייסט עפעס עדות צו זאגן, זאל קומען עדות זאגן, ולא יגיד און ער זאגט נישט, ווייל ער האט דאך א יד אין די גניבה, ער באקומט דאך א חלק דערין, וויל ער דאך נישט גיין זאגן אז ער ווייסט וואס דא גייט פאר, ער שעמט זיך און ער דארף נאך ארויסנעמען זיין חלק, איז חל אויף אים די שבועה און די קאנסעקווענצן דערפון, קומט אויס אז דער מענטש האט פיינט זיין אייגענע זעהל ווייל ער וועט ליידן צוליב די שבועה און ער וועט נישט גיין פארציילן. זאגט די תרגום דפליג עם גנבא סני נפשיה ונפסק מומתא ולא מודי. זאגט דער פסוק חרדת אדם יתן מוקש, רש"י לערנט אז מען דארף דאס טייטשן פארקערט, די מוקש וואס א מענטש איז געשטרויכלט געווארן מיט א עבירה, דאס וועט ארויפלייגן אויף אים א חרדה, ער וועט ציטערן, א מענטש וואס האט געזינדיגט קומט ארויף אויף אים א ציטער. אנדערע לערנען פשוט חרדת אדם, דאס אז א מענטש ציטערט ער ציטערט צו שטארק פון א געוויסע זאך, דאס וועט אים ברענגען א שטרויכלונג ער זאל דורכפאלן טאקע מיט די זאך, ווי די רלב"ג זאגט, ווען איינער גייט אויף א טונקעלע גאס און עס קומט אים אקעגן א גרויסער גוי, און ער וועט ארויסווייזן א פחד פון דעם גוי, וועט דער גוי זיך נעמען איבער זיינע ביינער ווייל ער זעט אז דער מענטש ציטערט פון אים, ווייסט ער אז ער האט דא א גרינג פעלד, ווען דער מענטש זאל נישט ארויסווייזן קיין פחד, וועט זיך דער גוי גיין ווייטער זיין וועג, איז די ציטער פון א מענטש, דאס ברענגט אויף אים א שטרויכלונג. ובוטח בה', דער וואס ער פארזיכערט זיך אויפן אייבערשטן, ער ציטערט נישט איבעריג, אפילו פון א זאך וואס מען דארף ווען ציטערן, ער פארזיכערט זיך אז דער אייבערשטער וועט אים העלפן, ישוגב, וועט ער טאקע געשטארקט ווערן, און ער וועט קענען זיך ארויסדרייען פון דעם צרה. זאגט דער תרגום, טלומיא דבר נשא עבדא ליה תקלתא, ודמסבר באלקא נעשן. זאגט דער פסוק רבים מבקשים פני מושל, אסאך און חשובע טוען בעטן דעם פנים פונעם מושל, פונעם געוועלטיגער, דער וואס פסק'נט די דין תורות, זיי ווילן האבן חן אין זיינע אויגן, ער זאל ארויסגעבן א גוטן פסק פאר זיי, אדער נאך א פשט, זיי ווילן אז ער זאל זיי אויפנעמען אויף פארשידענע פאזיציעס, ער זאל זיי העכערן אין ראנג, זיי ווייסן אבער נישט ומה' משפט איש, די משפט פון א מענטש קומט אלעס פונעם אייבערשטן. אנשטאטס מען זאל גיין איינרייסן ביים שופט, זאל מען מתפלל זיין צום אייבערשטן. סיי ווי איז לב מלכים ושרים ביד השם, פלגי מים לב מלך ביד השם, דער אייבערשטער דרייט מיטן הארץ פונעם קעניג וויאזוי ער וויל, זאל מען גיין מתפלל זיין צום אייבערשטן און דער אייבערשטער וועט שוין אריינגעבן אין האנט פון אין די הארץ פונעם געוועלטיגער ער זאל ארויסגעבן א גוטן פסק. און אויכעט לויט די פשט אז דער מענטש זוכט עפעס א פאזיציע, ס'ליגט נישט ביים מושל אין די הענט אויפצוהייבן א מענטש צו א געוויסע פאזיציע, ס'ליגט ביים אייבערשטן, ווי די גמרא זאגט אפילו ריש גרגותא, משמיא מוקמי ליה, פון הימל באשטימט מען אפילו ווער ס'זאל זיין דער אויפזעער איבער א גריב מיט וואסער, ווער ס'זאל אנשעפן ערשט און ווער צווייט. זאגט דער תרגום, סגיעי דבעיין אפי דשליטא, ומן קדם אלקא דיניה דגברא. זאגט דער פסוק תועבת צדיקים איש עול, די צדיקים טוען פארמיאוסן און ס'איז אומווירדיג ביי זיי דער מענטש וואס ער טוט עוולות, די גוטס קען נישט פארליידן דאס שלעכטס, און די זעלבע זאך פארקערט ותועבת רשע ישר דרך, דער רשע טוט פאראומווירדיגן דער וואס גייט אויפן גראדן וועג, ער קען נישט סובל זיין דעם גוטן מענטש. זאגט דער תרגום מרחקתא דצדיקי גברא עוולא, ומרחקתא דרשיעי גברא דתריצי ארחתיה.

און די זענען זאכן וואס ער האט גערעדט צו זיינע תלמידים, וואס איינער האט געהייסן איתיאל און איינער האט געהייסן אוכל, וואס זיי האבן אים אנגעפרעגט פארשידענע פארהוילענישן פון חכמה, פארשידענע טיפע זאכן פון חכמה, און ער האט זיי געענטפערט, כי בער אנכי מאיש ולא בינת אדם לי, ער דרייט זיך ארויס אז ער פארשטייט נישט צו קיין טיפענישן פון חכמה, די עיקר איז אז מען זאל זיך האלטן צו תורה און מצוות. רש"י ברענגט א דרש פון חזל, אז דברי אגור בן יקה, דאס גייט ארויף אויף שלמה המלך אליין. אגור ווערט ער אנגערופן ווייל ער האט צוזאמגעזאמלט אלע חכמות פון דער וועלט, ער געווען דער קלוגסטער מענטש. בן יקה איז א לשון הקאה, ער האט צוריק ארויסגעגעבן און אויסגעבראכן די חכמות. שלמה המלך האט געהאלטן אז טראץ זיינע אלע חכמות האט ער זיך נישט געפירט ווי זיין חכמה, ער האט צוריק ארויסגעגעבן זיין חכמה ווייל ער איז דורכגעפאלן. מיט וואס איז ער דורכגעפאלן? ווייל דער אייבערשטער האט דאך געהאט געזאגט אז א קעניג לא ירבה לו נשים ער טאר נישט האבן צופיל פרויען, זיי וועלן אפקערן זיין הארץ, ער טאר נישט האבן צופיל פערד, ער וועט צוריקקערן דאס פאלק קיין מצרים, ער טאר נישט האבן צופיל גאלד און זילבער. און שלמה המלך האט געזאגט אז ער איז דער קלוגסטער פון אלע מענטשן, ער דארף נישט זיין געווארנט אין די אלע גדרים וסייגים, און ער האט יא גענומען מער פרויען ווי ערלויבט פאר א קעניג. און ס'איז טאקע אזוי געווען א מכשול, אז זיינע פרויען האבן אפגעקערט זיין הארץ, זיי האבן געדינט עבודה זרה, האט ער געזאגט אויף זיך, אז ער האט געהאט אלע חכמות אבער ער האט עס צוריק ארויסגעגעבן, נאום הגבר, ס'זאגט דער מענטש שלמה לאיתיאל, דאס איז צוויי ווערטער, צוליב דעם וואס איתי קייל, דער אייבערשטער איז געווען מיט מיר און ער האט מיר געגעבן אזויפיל חכמה,

האט שלמה המלך אנערקענט כי בער אנכי מאיש ולא בינת אדם לי, איך בין א בער, א ליידיגער, אזוי ווי א בהמה, און נישט קיין מענטש, און איך האב נישט די פארשטאנד פון א מענטש, מיט מיין גרויסע חכמה בין איך דורכגעפאלן ווייל מען קען נישט זיין קלוגער פון די תורה. זאגט די תרגום, מטול דבורא דבני נשא אנא דלא אית בי ביונא דבני נשא. זאגט די הייליגע משנה מסכת סנהדרין פרק ג' דיני ממונות בשלושה האבן מיר דאך געלערנט אינעם ערשטן פרק אז דיני ממונות איז מען דן מיט דריי דיינים וויאזוי גייט דאס צו זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד דער בעל דין וועלט זיך אויס איין דיין און דער אנדערער בעל דין וועלט זיך אויס איין דיין ושניהן און ביידע בעלי דינים אינאיינעם בוררין להם עוד אחד קלויבן זיך אויס צווישן זיך א דריטן דיין דברי ר' מאיר און אזוי איז יעדער איינער פון זיי צופרידן מיטן פסק הלכה, ווייל יעדער איינער האט דאך דארט איינער וואס איז מער נוטה צו אים, ער האט דאך אליין אויסגעקליבן איינעם, און אויך דעם דריטן האבן זיי ביידע אינאיינעם אויסגעקליבן, וועט קיינער נישט האבן קיין טענות. וחכמים אומרים, שני הדיינים בוררים להן עוד אחד, נישט די צוויי בעלי דינים קלויבן אויס דעם דריטן, נאר די צוויי דיינים קלויבן אויס דעם דריטן אזוי אז דער דריטער זאל נישט האבן קיין שום נטיה צו קיינעם פון די בעלי דינים. זאגט די משנה זה פוסל דיינו של זה וזה פוסל דיינו של זה, דער תובע קען פסל'ען דער דיין וואס דער נתבע האט אויסגעקליבן און דער נתבע קען פסל'ען דער דיין וואס דער תובע האט אויסגעקליבן, דברי ר' מאיר, וחכמים אומרים, אימתי, ווען קען מען פסל'ען יענעמ'ס דיין, בזמן שמביא עליהן ראיה שהן קרובין או פסולין, נאר מיט א אמת'דיגע שטארקע טענה, צו ביישפיל אז די דיינים זענען קרובים צווישן זיך אדער זענען קרובים צו איינעם פון די בעלי דינים אדער זיי זענען פסול פון צו זיין א דיין. אבל אם היו כשרים, אויב די דיינים זענען געווען כשר'ע ערליכע מענטשן, או מומחים, טייטשט די גמרא האבן זיי א דין אזוי ווי מומחים, אפילו באמת זענען זיי יושבי קרנות, מענטשן וואס קענען אפילו נישט לערנען, אויב זיי זענען כשר און מען האט זיי אויסגעקליבן, באקומען זיי א דין ווי מומחים, און אינו יכול לפסלן, מען קען זיי נישט פסל'ען. זאגט די משנה, זה פוסל עדיו של זה. איינער פון די בעלי דינים קען פסל'ן די עדים וואס דער צווייטער בעל דין האט געברענגט, וזה פוסל עדיו של זה, און דער אנדערער בעל דין קען פסל'ן די עדים וואס זיין קעגנער האט געברענגט, דברי ר' מאיר. רעדט מען אבער נישט דא ווען איינער האט געברענגט סתם איין עד צו איין גרופע פון עדים, ווייל דעמאלטס איז דאך דער אנדערער בעל דין א נוגע בדבר, און ער איז נישט באגלייבט צו פסל'ען די עדות. זאגט די גמרא, מען רעדט דא ווען יענער האט געהאט קלאר געשטעלט פאר די דין תורה אז ער האט צוויי כיתי עדים אויף די געוויסע מעשה וואס ער האט געמאנט דא יענעם צו דין תורה, און ער האט געברענגט איין כת עדים און דער בעל דין וויל זיי פסל'ען, האט ר' מאיר געהאלטן וויבאלד ס'איז דא דא נאך א כת עדים וואס קענען פארציילן די זעלבע מעשה, איז דער אנדערע בעל דין נישט קיין נוגע בדבר און ער קען פסל'ען די כת. וחכמים אומרים, אפילו ס'איז דא נאך א כת, אפילו ער האט געזאגט פאר דעם אז ס'איז דא נאך א כת, ס'מוז נישט זיין אז ער האט באמת נאך א כת, ממילא זענען זיי, איז דער בעל דין נישט באגלייבט צו פסל'ען די עדות, איז אימתי, ווען קען ער יא פסל'ען די עדים, בזמן שהוא מביא עליהם ראיה שהן קרובים או פסולים, אויב ער ברענגט א קלארע ראיה אז זיי זענען קרובים, אדער צווישן זיך אדער צו איינע פון די בעלי דינים, אדער זיי זענען פסל לעדות, דעמאלטס קען ער זיי אוועקמאכן. אבל אם היו כשרים, אויב זענען געווען כשר'ע עדות, נאר זיך סומך זיין אויף זיינס א ווארט, און מיט דעם פסל'ען, אינו יכול לפסלן, ער קען נישט, ווייל ער איז א נוגע בדבר. משנה בית, אמר לו, טאמער איין בעל דין זאגט פאר זיין קעגנער, נאמן עלי אבא, געווענליך איז א טאטע נישט באגלייבט צו זיין א דיין אדער א עדות פאר א זון, אבער ער שמועסט אפ מיט זיין בעל דין, יא, מיין טאטע איז אויכעט א גוטער דיין, אדער נאמן עלי אביך, ער זאגט אים, דיין טאטע איז באגלייבט אויף אונז. אדער נאמנין עלי שלושה רועי בקר, ער וועלט עפעס אויס דריי פאסטוכער וואס געווענליך זענען זיי פסול צו זיין א דיין, אבער זיי נעמען אן אויף זיך די דריי פאסטוכער אז זיי גייען אננעמען די פסק הלכה פון זיי. רבי מאיר אומר יכול לחזור בו, מען קען צוריקציען, אפילו נאכדעם וואס דער דיין האט שוין ארויסגעגעבן דעם פסק הלכה, קען ער זאגן, איך וויל מיך נישט פארלאזן אויף דעם מענטש, מן התורה איז ער פסול, און איך וויל מען זאל גיין צו א צווייטן בית דין. וחכמים אומרים אינו יכול לחזור בו, נאך א גמר הדין קען מען שוין נישט צוריק ציען. פאר די גמר דין זאגט די ברטנורא, זענען די חכמים מודה צו ר' מאיר אז מען קען צוריק ציען, אבער נאך א גמר דין קען מען נישט צוריק ציען, און אויכעט אויב מען האט געמאכט א קנין אז זיי זענען מסכים צו די דיינים, איז אפילו נאך פאר די גמר הדין, איינמאל מען האט שוין געמאכט א קנין דערויף, איז יעדער מודה אז מען קען נישט צוריק ציען. זאגט די משנה, היה חייב לחבירו שבועה, אויב א מענטש איז געווען מחויב א שבועה פאר זיין חבר, ואמר לו, און דער חבר זאגט אים, דו מוזט מיר נישט מאכן קיין הארבע שבועה, אנצוכאפן א ספר תורה און שווערן ביים בית דין, מיר וועט זיין גענוג דור לי בחיי ראשך, אז דו מאכסט מיר א נדר א שבועה אויף די לעבן פון דיין קאפ, גלייב איך דיר שוין. ר' מאיר אומר יכול לחזור בו, ער קען צוריקציען און זאגן, ווייסטו וואס, איך גיי דיך נישט גלייבן מיט אזא מין שבועה, איך וויל דו זאלסט מיר יא מאכן א געהעריגע שבועה ביים בית דין. וחכמים אומרים, אינו יכול לחזור בו, ער קען נישט צוריקציען, אויב מ'האט געמאכט א קנין דערויף, אדער אויב יענער האט שוין טאקע געשוואוירן בחיי ראשו, מוז ער אננעמען דעם שבועה. משנה ג' ואלו הן הפסולים, די פאלגענדע מענטשן זענען פסול לעדות אדער צו זיין דיינים, המשחק בקוביא, א מענטש וואס ער שפילט א געוויסע שפיל וואס מען דארף זיך סומך זיין איינער אויפן צווייטן, יעדער פארלאזט זיך אז ער גייט געווינען דעם שפיל און מען אינוועסטירט געלט אין דעם מיטן חשבון אז מען גייט אליינס געווינען, קוביא איז א ווארפל, אזא דייס, ס'איז א קיוביק זאך, וואס מיט דעם פלעגט מען שפילן פארשידענע שפילערייען, אזוי ווי שאך וכדומה, אז ווער ס'וועט געווינען, דער וועט באקומען דאס געלט. איז מענטשן וואס זענען עוסק אין די שפילערייען, זענען פסול צו זיין עדים אדער דיינים, ווי די ברטנורא זאגט, ווייל ער איז נישט עוסק בישובו של עולם, ער האנדלט אויף צווייפלהאפטיגע אופנים, דאס איז נישט די וועג ווי אזוי די וועלט דארף אנגיין, ואסור לאדם שיתעסק בעולמו אלא או בתורה גמילות חסדים, או בסחורה ואומנות, ומלאכה שיש בהן ישובו של עולם, נישט אזאלעכע שפילערייען פון אסמכתות. והמלווה בריבית, אדער א מענטש וואס ער בארגט אויף ריבית, איז סיי דער לווה און סיי דער מלווה זענען פסול לעדות אדער לדיין ווייל זיי זענען עובר אויף דעם לאו פון ריבית. ומפריחי יונים, איז דא צוויי פשטים, אדער איז דאס א ענדליכע זאך ווי משחק בקוביא, מען מאכט א שפיל, א וועט, וועמענס פייגל ס'וועט דערגרייכן די ערשטע ערגעץ דער וועט באקומען דאס געלט. נאך א פשט, א מענטש האדעוועט אויף א געוויסע פייגל וואס דער פייגל קען אהיימשלעפן צו זיין בעל הבית פארשידענע פייגלעך פון די גאס, וואס דאס איז אויכעט גזל מפני דרכי שלום, די אנדערע פייגלעך פון די גאס באלאנגען נישט ממש פאר די אנדערע בעלי בתים, אבער מפני דרכי שלום איז דאס א גזל, און א מענטש וואס ער האנדלט, ער האדעוועט ביי זיך אזא מין פייגל, ווערט ער אנגערופן מפריחי יונים און ער איז פסול לעדות, מדרבנן. וסוחרי שביעית, מענטשן וואס האנדלען מיט שמיטה פירות, ער איז נחשד עובר צו זיין אויף איסורים, צוליב פארדינען אביסל געלט. אמר רבי שמעון, בתחילה פון אנהייב היו קורין אותן אוספי שביעית, דאס הייסט מען האט צוגעלייגט צו די אלע זאכן אז אויך איינער וואס ער טוט צאמזאמלען די פירות וואס זענען געוואקסן אין שמיטה און ער האלט עס פאר זיך איז אויכעט פסול צו זיין א עד אדער א דיין, משרבו האנסין, ווען ס'האט זיך אבער פארמערט די באצווינגערס, די קעניג האט ארויפגעלייגט א גרויסע שטייער אויף די אלע וואס האבן קרקעות אז זיי מוזן צושטעלן כך וכך פארן קעניג יעדע יאר, האט מען געזאגט אז די אלע וואס זאמלען צאם די שמיטה פירות און זיי האלטען עס נישט פאר זיך נאר זיי געבען עס אלס א שטייער פארן קעניג קענען נישט גע'אסר'ט ווערן דורך דעם פון צו זיין א עד אדער א דיין, חזרו לקרותן סוחרי שביעית, האט מען צוריק געזאגט אז נאר די וואס טוען האנדלען מיט שמיטה פירות די זענען אסור, אבער די וואס טוען נאר צאמזאמלען די שמיטה פירות זיי האלטען עס נישט פאר זיך זיי געבען עס פארן קעניג ווערן נישט גע'אסר'ט דורך דעם. אמר רבי יהודה האט רבי יהודה געזאגט ער קומט מסביר זיין די שיטה פון די חכמים לגבי משחק בקוביא און מפריחי יונים לויט די ערשטע פשט, אימתי, ווען איז א משחק בקוביא אסור, פסול צו זיין א עד אדער א דיין בזמן שאין להם אומנות אלא הוא, האט נישט קיין שום אנדערע געשעפט קיין שום אנדערע פאך נאר דאס וואס דאס איז נישט עוסק בישובו של עולם פארשטייט ער דאך נישט צו קיין האנדל פון מענטש צו מענטש ער האט נישט קיין הארץ און געפיל צו מענטשן וואס מוטשען זיך שווער אויף פרנסה, אבל יש להן אומנות שלא הוא אויב ער האט א צווייטע פאך אין די זייט אויסער דעם וואס ער איז משחק בקוביא אדער מפריחי יונים, כשרין, איז ער כשר. רבי יהודה האט געהאלטן און ער האט מסביר געווען אז די תנא קמא האלט אסמכתא איז באמת יא קונה, איז קיין פראבלעם פון גזילה נישט דא, נאר א פראבלעם פון עוסק זיין בישובו של עולם, און אויב ער האט א צווייטע פאך אין די זייט וואס מיט דעם איז ער עוסק בישובו של עולם, אפילו ער איז אויכעט א משחק בקוביא, ווערט ער נאכנישט דורך דעם פסול פון עדות. משנה ד' ואלו הן הקרובים, די פאלגענדע זענען פסול לעדות אדער לדיין זייענדיג קרובים, נאנט, צו דעם בעל דין. איז דא א גרסה אביו, אבער ס'דא וואס זענען נישט גורס אביו, ווי דער רמב"ם זאגט אביו שטייט קלאר ארויסגעשריבן אין די תורה, דאס דארף נישט די משנה אויסרעכענען, פארקערט, די אלע אנדערע קרובים זענען פסול נאר ווייל מ'לערנט עס ארויס פון דעם וואס א טאטע איז פסול פאר א זון. ואחיו און א ברודער פון א מענטש, ואחי אביו, זיין טאטע'ס ברודער, ואחי אמו זיין מאמע'ס ברודער, ובעל אחותו, זיין שוועסטער'ס מאן, ובעל אחות אביו, זיין טאטע'ס שוועסטער'ס מאן, ובעל אחות אמו, זיין מאמע'ס שוועסטער'ס מאן, ובעל אמו, זיין מאמע'ס מאן, וחמיו און זיין שווער, וגיסו, און זיין שוואגער, דאס הייסט, זיין ווייב'ס שוועסטער'ס מאן. הן, די אלע קרובים וואס די משנה האט אויסגערעכנט זענען פסול אלס קרובים, ובניהן, און זייערע זין, וחתניהן, און אויך זייערע איידעמער. זאגט די משנה, וחורגו לבדו, זיין שטיוו-זין איז נאר ער אליינס א קרוב, אבער די זין פונעם שטיוו-זין, אדער די איידעם פון די שטיוו-זין, ווערט שוין נישט פאררעכנט אלס א קרוב. אבער די פרוי פון די שטיוו-זון איז יא א קרובה, ווייל א פרוי איז אזוי ווי איר מאן, און די זעלבע זאך די אלע קרובים וואס די משנה האט אויסגערעכנט, זענען אויכעט די פרויען פון די קרובים פונקט אזוי אסור ווי די מענער. די ברטנורא איז מסביר אז צוויי ברודערס הייסן א ראשון בראשון, סיי זיי זענען ברידער פון איין טאטע סיי זיי זענען ברידער פון איין מאמע, די קינדער פון די צוויי ברידערס הייסן א שני בשני, און די אייניקלעך פון די צוויי ברידערס זיי ווערן אנגערופן א שלישי בשלישי, איז א שלישי בראשון, דאס הייסט איינער זאל עדות זאגן פאר זיין עלטער פעטער, איז יא כשר, און די זעלבע זאך א שלישי בשני, עדות זאגן אויף א עלטער פעטערס א זון, אבער א שני בשני, צוויי ערשטע קאזינס, אדער א שני בראשון, א פעטער אויף א נעפיו אדער פארקערט, די זענען יא פסול. זאגט די משנה אמר רבי יוסי, זו משנת רבי עקיבא, דאס וואס מען האט געלערנט ביז יעצט דאס איז די שיטה פון רבי עקיבא, אבל משנה ראשונה, די משנה ראשונה האט געהאלטן אז נאר דודו ובן דודו, זיין טאטע'ס ברודער, אדער זיין טאטע'ס ברודער'ס זון, אבער טאקע נאר פון די טאטע זייט, וכל הראוי ליורשו, און יעדער איינער וואס איז ראוי אים צו ירש'ענען, וואס דאס מיינט קרובים פון די טאטע זייט, די זענען פסול לעדות, אבער קרובים פון די מאמע זייט, וועט לויט די משנה ראשונה נישט זיין קיין קירבה וואס איז פסול לעדות, און צום ביישפיל זיין מאמע'ס ברודער, וועט מעגן עדות זאגן אויף אים, ווייל די מאמע'ס ברודער קען קיינמאל נישט ירש'ענען זיין נעפיו. זאגט אבער די ברטנורא, דער נעפיו וועט נישט מעגן עדות זאגן פאר זיין מאמע'ס ברודער, ווייל ער קען יא אמאל ירש'נען די מאמע'ס ברודער, נאר די מאמע'ס ברודער וועט מעגן עדות זאגן אויפ'ן נעפיו זיינעם, ווייל ער קען אים נישט ירש'נען. און די זעלבע זאך למשל צוויי שוואגערס, צוויי שוואגערס וואס זיי זענען קרובים דורך זייערע פרויען, די צוויי פרויען זענען געווען שוועסטערס, איינער קען נישט ירש'נען דעם צווייטן, וועט לויט די משנה ראשונה איינער מעגן עדות זאגן פאר'ן צווייטן. זאגט די משנה, און דא גייט עס שוין צוריק אויכעט לויטן תנא קמא, וכל הקרוב לו באותה שעה, יעדער איינער וואס איז א קרוב צו דעם באטרעפנדן בעל דין אין די צייט, דאס הייסט אדער ווען ער האט געזען די עדות, אדער ווען ער וויל קומען עדות זאגן, איז ער זיין קרוב, איז ער פסול עדות צו זאגן פאר אים, היה קרוב, אויב ער איז אמאל געווען זיין קרוב, ונתרחק, ער איז אבער געווארן דערווייטערט פון אים, צום ביישפיל ער איז געווען זיין איידעם, און די פרוי זיינע, די טאכטער פון דעם בעל דין, איז געשטארבן, הרי זה כשר, ווערט ער צוריק כשר, אויב בשעת ער האט געזען די מעשה, איז ער שוין נישט געווען זיין קרוב, מעג ער קומען עדות זאגן פאר אים. רבי יהודה אומר, אפילו מתה בתו, אפילו אויב די טאכטער פון דעם בעל דין איז געשטארבן, ויש לו בנים ממנה, אבער דער איידעם האט קינדער פון דעם טאכטער, הרי זה קרוב, הייסט ער נאך אלץ א קרוב, אפילו ער איז אמאל געווען זיין איידעם יעצט איז שוין די פרוי געשטארבן, ער האט דאך אבער קינדער געהאט מיט די טאכטער פון דעם בעל דין, בלייבט ער פסול לעדות. משנה ה', דאס איז א המשך פון די ווערטער פון ר' יודא, האוהב והשונא, איינער וואס איז א באליבטער, און מען רעדט דא ווי די משנה זאגט אוהב זה שושבינו, נישט סתם א חבר, נאר ווען יענער האט חתונה געהאט האט ער אים ארויסגעהאלפן, האט אים אונטערגעפירט, צוגעהאלפן מיט די חתונה, אזא איינער איז פסול עדות צו זאגן אין די זיבן טעג פון די שבע ברכות. אדער שונא איז אויכעט פסול, און שונא מיינט כל שלא דיבר עמו שלושה ימים באיבה, אויב ער האט דריי טעג נישט גערעדט צו אים צוליב פיינטשאפט, טאר ער נישט עדות זאגן אויף אים. אמרו לו האט מען געזאגט פאר רבי יהודה לא נחשדו ישראל על כך, אידן זענען נישט נחשד צו גיין פאלש עדות זאגן צוליב דעם וואס מען האט יענעם פיינט אדער מען האט אים ליב. און אזוי איז טאקע די הלכה זאגט די ברטנורא, און די ברטנורא זאגט אז נאר לגבי עדות'שאפט האלטן די חכמים אז א פיינט אדער א פריינט איז כשר, אבער צו זיין א דיין איז א חבר אדער א שונא יא פסול, ווייל אז מען האט איינעם ליב וועט מען קיינמאל נישט איינזעהן אויף יענעם קיין חוב, און אז מען האט איינעם פיינט וועט מען קיינמאל נישט קענען מהפך זיין בזכותו. משנה ו', כיצד בודקים את העדים, וויאזוי טוט מען אויספארשן די עדות ביי דיני ממונות, היו מכניסין אותן לחדר מ'האט זיי אריינגעברענגט אין א שטוב און מאיימין עליהן, מ'דערשרעקט זיי, מ'זאגט זיי די חומר העניין פון פאלשע עדות'שאפט, און מ'זאגט זיי אז אפילו די וואס האבן זיי געדינגען צו זאגן פאלש עדות, לאכן זיי אויס אונטער זייער רוקן מ'פארשעמט זיי, ומוציאין את כל האדם לחוץ, מען ציט ארויס אלע אנדערע מענטשן נאר די בעלי דינים בלייבן דארט, אדער איז דא א גירסא אז ומוציאין אותם לחוץ, דאס הייסט די עדים ציט מען ארויס און מען לאט נאר איין עד אויף אמאל זאל נישט קענען עפעס אפשמועסן די עדים צווישן זיך וואס מען גייט ענטפערן, ומשיירין את הגדול שבהם מען לאט איבער דעם עלטסטן פון די עדות, ואומרים לו און מען זאגט אים אזוי, אמור זאג, האיך אתה יודע, וויאזוי ווייסטו שזה חייב לזה? ווי ווייסטו אז ראובן איז חייב געלט פאר שמעון? אם אמר, טאמער דער עד זאגט, הוא אמר לי שאני חייב לו, ראובן האט מיר אליין געזאגט אז ער איז חייב געלט פאר שמעון, ער האט עס אבער נישט מודה געווען אין פארנט פון שמעון, ער האט נאר מיר געזאגט פריוואט אז ער איז חייב געלט פאר שמעון. דאס הייסט נאכנישט קיין הודאה, ווייל ס'מאכט זיך אמאל אז מענטשן ווילן נישט אז מ'זאל מיינען אז זיי זענען רייך, זאגן זיי דאס געלט וואס איך האב, דאס איז נישט מיין געלט, דאס קום איך פאר איינעם, איך בין שולדיג געלט פאר איינעם. אדער טאמער דער עד האט געזאגט איש פלוני אמר לי שהוא חייב לו, א דריטער מענטש האט מיר געזאגט אז ראובן איז חייב פאר שמעון, הייסט דאך דאס א עד מפי עד, איז לא אמר כלום, דאס אלעס הייסט נישט קיין עדות'שאפט, ער איז גארנישט ווערט. עד שיאמר ביז ער זאגט בפנינו, פארנט פון אונז צוויי עדות, הודה לו, האט ראובן מודה געווען פארנט פון שמעון, שהוא חייב לו מאתים זוז אז ער איז אים שולדיג צום ביישפיל צוויי הונדערט זוז, און ער האט דאך געזען אז ס'איז דא דארט עדות ער האט אינזין געהאט אז אונז זאל מיר זיין די עדות אויף די הודאה. ואחר כך מכניסין את השני נאכדעם ברענגט מען אריין דעם צווייטן עד ובודקים אותו, מען פארשט אים אויכעט אויס, אם נמצאו דבריהם מכוונים, מען זעט אז ס'שטימט די עדות'שאפט, נושאים ונותנים בדבר, זעצן זיך די דיינים אראפ, דן זיין אין די זאך. שניים אומרים זכאי ואחד אומר חייב, טאמער צוויי דיינים זאגן אז דער מענטש איז גערעכט, און איינער זאגט אז ער איז נישט גערעכט, זכאי, דארף מען אים באפרייען און זאגן אז ער איז נישט שולדיג. שניים אומרים חייב, טאמער צוויי מענטשן זאגן אז ער איז יא שולדיג דאס געלט, ואחד אומר זכאי און איינער זאגט אז נישט, חייב, מען גייט אלץ אויף דער רוב. אחד אומר זכאי ואחד אומר חייב טאמער איין דיין זאגט אז ער איז פטור און די אנדערע דיין זאגט אז ער איז מחויב, ואפילו שניים מזכין אפילו עס זאל זיין צוויי וואס זאגן אז ער איז זכאי, או שניים מחייבין און אדער צוויי וואס זאגן אז ער איז חייב, ואחד אומר איני יודע, דער דריטער דיין האט נישט באשלאסן וואס ער האלט, יוסיפו הדיינים דארף מען צוגעבן נאך דיינים, הגם ווען ס'איז דא למשל צוויי מזכין, וואס גייט מיך אן צו דער דריטער זאגט איני יודע אדער נישט, אפילו ווען ער וואלט מחייב געווען וואלט ער בטל געווארן ברוב, אבער ווילאנג ער זאגט איני יודע קען מען אים בכלל נישט מצרף זיין אין די חשבון פון די דיינים, קומט אויס אז דא איז דא א בית דין שקול וואס קען זיך צוטיילן גלייך אויף גלייך, און דאס איז נישט קיין כשר בית דין, דארף מען צולייגן נאך צוויי דיינים, און אזוי זאל מען ווייטער דן זיין. משנה ז'. גמרו את הדבר, ווען מען האט שוין באשלאסן דעם פסק דין, היו מכניסין אותן, האט מען אריינגעברענגט צוריק די בעלי דינים, ווייל בשעת מען האט דן געווען אין די זאך האט מען ארויסגעפירט די בעלי דינים, מען האט נישט געוואלט אז זיי זאלן זען וועלכער דיין איז נוטה צו וועמען, מען האט נישט געוואלט זיי זאלן האבן עפעס א שנאה קעגן איינער פון די דיינים וואס ער האט נישט איינגעזען אז זיי זענען גערעכט. אבער שפעטער מען האט געענדיגט, מען האט באשלאסן דעם פסק האט מען זיי צוריק אריינגעברענגט, הגדול שבדיינים, דער הויפט פון די דיינים אומר ער ליינט פאר דעם פסק, איש פלוני אתה זכאי, איש פלוני אתה חייב. ומנין פון ווי ווייסן מיר לכשיצא אחד מן הדיינים, ווען איינער פון די דיינים גייט ארויס, לא יאמר זאל ער נישט זאגן פאר די בעלי דינים אני מזכה איך האב באמת געוואלט דיך מזכה זיין וחבריי מחייבין, מיינע חברים האבן מחייב געווען אבל מה אעשה שחבריי רבו עליי וואס קען איך טון אז זיי זענען געווען דער רוב, על זה נאמר לא תלך רכיל בעמיך, ואומר הולך רכיל מגלה סוד, ער טאר נישט פארציילן ווער ס'האט אים געוואלט מזכה זיין און ווער ס'האט אים געוואלט מחייב זיין. משנה ח, כל זמן שמביא ראיה, ווילאנג דער בעל דין ברענגט א ראיה צו זיינע ווערטער, אפילו נאך די פסק דין, אז ער טרעפט עפעס א שטר אז ער איז גערעכט, סותר את הדין, קען ער צוווארפן די דין תורה, מ'דארף זיך זעצן פון פריש דן זיין. אמרו לו, טאמער מ'האט אים אבער געזאגט, כל ראיות שיש לך, אלע ראיות וואס דו האסט ביי דיר, הבא קענסטו ברענגען מכאן עד שלושים יום נאר פון יעצט ביז דרייסיג טעג, מצא בתוך שלושים יום טאמער ער האט עס געטראפן אין די דרייסיג טעג סותר קען ער צוווארפן די דין תורה, לאחר שלושים יום, אינו סותר, מ'קען שוין נישט אננעמען פון אים דעם ראיה. אמר רבי שמעון בן גמליאל, מה יעשה זה שלא מצא בתוך שלושים ומצא לאחר שלושים, וואס איז ער שולדיג אז ער האט נישט געטראפן דעם צעטל אין די דרייסיג טעג נאר נאכדעם, מען דארף עס אננעמען נאכדעם אויך. זאגט די משנה, אמרו לו הבא עדים, טאמער מען האט געזאגט פאר דעם בעל דין, ברענג עדים וואס זיי זאלן דיר ארויסהעלפן, ואמר אין לי עדים, ער זאגט איך האב נישט. אמרו הבא ראיה, ברענג עפעס א צעטל, עפעס א ראיה, עפעס א שטר, ואמר אין לי ראיה, איך האב נישט קיין שום שטר. ולאחר זמן, ס'איז אדורך א שטיקל צייט, הביא ראיה, ומצא עדים, ער האט יא געברענגט א ראיה, ער האט יא געטראפן עדים. האלט די תנא קמא הרי זה אינו כלום, אז ער האט געזאגט אז ער האט נישט, בלייבט עס ביי דעם. איך האב מורא אז ער האט יעצט געדינגען פאלשע עדות, ער האט יעצט געלאזט שרייבן א פאלשע שטר, מען נעמט עס נישט אן. אמר רבי שמעון בן גמליאל, מען דארף עס יא אננעמען, מה יעשה זה שלא היה יודע שיש לו עדים ומצא עדים, ער האט נישט געוואוסט אז ער האט עדים און ער האט געטראפן אז ער האט יא, לא היה יודע שיש לו ראיה ומצא ראיה. זאגט די משנה, אמרו לו הבא עדים, אויב מען האט געזאגט פאר א בעל דין ברענג עדים, ואמר אין לי עדים, הבא ראיה, ואמר אין לי ראיה, און דארט אויפן פלאץ, ער איז אפילו נישט אהיים געגאנגען, ראה שמתחייב בדין, ער זעהט אז ס'ווערט ענג די מצב, מ'האלט אים ביי מחייב זיין ואמר, כ'האב מיך דערמאנט, קרבו פלוני ופלוני והעידוני, ברענגטס מיר אהער דעם און דעם מענטש, און ער וועט עדות, זיי וועלן עדות זאגן פאר מיר. או שהוציא ראיה מתוך אפונדתו, פון זיין גארטל אדער פון אונטער זיין בגד האט ער ארויסגעצויגן א שטר, הרי זה אינו כלום. דאס איז אפילו ר' שמעון בן גמליאל מודה אז ס'איז גארנישט ווערט, ווייל ער האט דאך געוואוסט, פון דער פלוני און פלוני, אדער ער האט געוואוסט אז ער האט א שטר ביי זיך אין טאש, וואס האט ער נישט געזאגט פריער? ממילא איז ער נישט באגלייבט אויף דעם. זאגט די גמרא אין מסכת סנהדרין דף כ"ד עמוד א', אמר רב אושעיא מאי דכתיב, שטייט א פסוק אין זכריה, ואקח לי שני מקלות, כ'האב גענומען צוויי שטעקענעס, לאחד קראתי נועם, איינס האב איך אנגערופן זיס, און לאחד קראתי חובלים, פארדארבער, נועם אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל, שמנעימין זה לזה בהלכה, זיי זענען זייער זיס און געמיטליך איינער צום צווייטן ווען מ'איז דן אין א הלכה. חובלים אלו תלמידי חכמים שבבבל, שמחבלים זה לזה בהלכה, מ'פרעגט זיך שטארקע קשיות און מ'שטעכט זיך איינער דעם צווייטן, שטייט א פסוק אין זכריה ויאמר אלה שני בני היצהר העומדים וגומר, עס שטייט א פסוק פריער ושניים זיתים עליה, יצהר דאס איז אויל, אמר רבי יצחק אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל, שנוחין זה לזה בהלכה כשמן זית, זיי זענען אזוי געשמאק איינער צום צווייטן אזוי ווי איילבירטן אויל, שניים זיתים עליה, אלו תלמידי חכמים שבבבל, שמרורין זה לזה בהלכה כזית, זיי זענען ביטער איינער צום צווייטן, אזוי ווי די איילבירטן אליין. שטייט א פסוק אין זכריה ואשא עיני איך האב אויפגעהויבן מיינע אויגן וארא איך האב געזען והנה שתיים נשים יוצאות, צוויי פרויען גייען ארויס, ורוח בכנפיהם, ולהנה כנפיים, זיי האבן אזעלכע פליגל ככנפי החסידה, אזוי ווי די פייגל חסידא, ותשאנה את האיפה, זיי האבן געטראגן דעם איפה בין הארץ ובין השמים, ואומר אל המלאך הדובר בי, האב איך געזאגט פאר דעם מלאך וואס רעדט צו מיר אנה המה מוליכות את האיפה ווי פירן זיי דאס? ויאמר אלי לבנות לה בית בארץ שנער. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי. די צוויי נשים, זו חניפה וגסות הרוח, דאס זענען די פראבלעמען פון חניפה, וואס מען מאכט זיך אויסזען ערליך, און פאר דעם שטייט ככנפי החסידה, דאס איז א פייגל וואס עושה חסד עם חברותיה, שטעלט זיך אהער ווי אן ערליכע, און גסות הרוח, דאס איז גרויסהאלטערישקייט, און אקעגן דעם שטייט דער פסוק, רוח בכנפיהם, שירדו לבבל, וואס איז אראפגעגאנגען אין ארץ שנער, וואס דאס איז בבל.

ענפערט די גמרא אין, לבבל נחית, גענידערט האט עס קיין בבל, ואשתרבובי דאשתרבב לעילם ס'האט זיך נאר אריבערגעצויגן פון דארט קיין עילם. דייקא נמי אז ס'איז קודם געגאנגען קיין בבל. דכתיב, לבנות לה בית בארץ שנער. ס'איז געגאנגען בויען א שטוב אין ארץ שנער, ס'האט זיך אבער נישט געהאלטן דארט, ס'איז אריבערגעגאנגען פון דארט ערגעץ אנדערש. שמע מינה. ס'הייסט ס'שטייט נישט אין פסוק לבנות להם בית סיי פאר חניפה און סיי גסות הרוח, ס'שטייט לבנות לה בית נאר פאר איינע פון די צוויי זאכן, אדער ווי רשי זאגט אין קידושין, ס'שטייט לבנות לו, וויבאלד ס'שטייט נישט קיין פינטל אין די ה' מיינט עס אז ס'האט זיך נישט געהאלטן, מ'האט געוואלט אויפבויען דארט א שטוב אבער ס'האט זיך נישט אויסגעארבעט. פרעגט די גמרא, גסות האט דען נישט אראפגענידערט קיין בבל? והאמר מר, אונז האבן דאך געלערנט אז סימן לגסות הרוח איז עניות, אויב ס'איז דא ארעמקייט איז א סימן פון גרויסהאלטערישקייט, גרויסהאלטערישקייט דאס ברענגט מיט זיך א ארעמקייט, ועניות לבבל נחית, אין בבל איז דאך דא א גרויסע ארעמקייט, זעט מען דאך אז ס'איז יא אראפגעקומען גסות הרוח אין בבל, ענפערט די גמרא מאי עניות, עניות תורה, ווייסטו וועלכע עניות קומט פון גסות הרוח? נישט סתם א ארעמקייט, נאר א ארעמקייט פון תורה, ווייל אז א מענטש האלט זיך גרויס, זאגט רשי דארט אין קידושין, חזר'ט ער נישט איבער גענוג, ער לערנט נישט גענוג מאל, ער הערט נישט גענוג אויס פון זיין רעבין, ממילא איז דא א ארעמקייט אין תורה, און א ארעמקייט פון תורה, דאס איז דא אין עילם און נישט אין בבל. דכתיב אחות לנו קטנה ושדים אין לה, אמר ר' יוחנן זו עילם שזכתה ללמוד, זי האט זוכה געווען צו לערנען פאר זיך, ס'איז געוועזן דארטן דניאל, ס'איז געוועזן דארטן מרדכי, וואס זיי האבן געלערנט פאר זיך, אבער ולא זכתה ללמד, קיין שדים האט עס נישט געהאט, זיי האבן נישט געקענט משפיע זיין אויף די מענטשן פון זייער דור, די מענטשן האבן נישט געהאלטן ביים לערנען. דאס איז די פשט, סימן לגסות הרוח עניות, עילם, וואס דאס האט געהאט א גסות הרוח, איז געוועזן דארט א עניות פון תורה. מה שאין כן בבל, בבל האט דאך יא געהאט עזרא הסופר, וואס ער האט יא אויסגעלערנט פאר די אידן תורה, ס'איז נישט געווען דארטן קיין ארעמקייט אין תורה. מאי בבל, פארוואס הייסט דאס בבל, אמר רבי יוחנן, ס'איז בלולה אויסגעמישט במקרא, בלולה במשנה, און בלולה בתלמוד. זאגט דער זוהר הקדוש תא חזי קום און זע רחימותא עילאה דקודשא בריך הוא בישראל, די גרויסע אהבה וואס דער אייבערשטער האט צו אידישע קינדער, למלכא ס'א משל צו א קעניג דהוה ליה בר יחידא האט געהאט א בן יחיד, והוה חטי קמי מלכא דער בן יחיד האט זיך פארזינדיגט פארן קעניג, יומא חד סרח קמי מלכא איין מאל האט ער זיך פארזינדיגט פארן קעניג אמר מלכא האט דער קעניג געזאגט כל הני יומין אלקינא לך ולא קבילת די אלע טעג האב איך דיך געשלאגן און דו האסט נישט אנגענומען עס האט גארנישט געהאלפן מכאן ואילך מה אעביד לך וואס קען איך דיר טון

מה אעביד, װאָס זאָל איך טאָן? איך קען דיך נישט סתּם אַרױסװאַרפֿן אײנער אַלײן. אלא נאָר, אַנא ואַנתּ ניפּוק מאַרעא. איך װעל אױכעט גײן אין גלות צוזאַמען מיט דיר. כּך, שטײט דאָ בײַ דער תּוכחה, אַף אָני. דער אײבערשטער זאָגט ויסרתּי אתכם אַף אָני, אַנא ואַנתּ ניפּוק מאַרעא, אונדז װעלן מיר בײדע אין אײנעם פֿאַרטריבן װערן.

ולא שמעתון עטס האטס נישט צוגעהערט צו מיר, אי אפיק לכו מארעא לחודכון זאל איך ענק אליין ארויסשטעלן פונעם לאנד, דחילנא עלייכו איך האב מורא אויף ענק מכמה דובין פון די אלע בערן מכמה זאבין פון די אלע וועלף דיקומון עלייכו זאלן אויפשטיין אויף ענק ויעברון לכו מעלמא מען וועט ענק מעבר זיין פון דער וועלט. אבל מה אעביד לכו, וואס זאל איך ענק טוהן, אלא אנא ואתון ניפוק מארעא ונהך בגלותא אונז וועלן מיר אינאיינעם ארויסגיין פון ארץ ישראל און גיין אין גלות אריין הדא הוא דכתיב ויסרתי אתכם למהך בגלותא.

ובפשעיכם, צוליב ענקערע עבירות, שולחה אמכם איז ענקער מאמע, די מידת המלכות די כנסת ישראל אויכעט פארטריבן געווארן. אמר קודשא בריך הוא, אתון גרמתון עטץ האטס גורם געווען מיט ענקערע זינד, דאנא אז איך ואתון און עטץ, לא נידור בארעא זאל מען נישט קענען וואוינען אינעם לאנד ונטרד מארעא זאל מען פארוואגלט ווערן פונעם לאנד.

די פרייד פונעם קעניג איז נאר ווען ער קען אריינגיין אין דעם פאלאץ פונעם קעניגין, ואשתכח ברא עמה, און ער טרעפט דארטן די זון מיט איר בהיכלא, אינעם היכל חדאן כולהו כחדא, דעמאלטס פרייען זיי זיך אלע אינאיינעם. אבער השתא יעצט דלא אשתכחו ברא ומטרוניתא, דער זון, די אידישע קינדער זענען נישט אין בית המקדש, זענען נישט אין ירושלים, און די שכינה הקדושה איז נישט דארט, הא היכלא חריבא מכולא, דער היכל איז חרוב פון אלעס, אלא אנא מה אעביד, וואס קען איך טון, אף אנא עמכון, איך וועל אויכעט גיין אין גלות מיט ענק.

זאגט דער רמב"ם אין הלכות תפילה פרק ה, כריעה כיצד, וויאזוי בוקט מען זיך ביי שמונה עשרה? המתפלל דער וואס דאווענט כורע חמש כריעות, עס קומט אויס פינף מאל זיך צו בוקן בכל תפילה ותפילה. בברכה ראשונה, ביי די ערשטע ברכה פון אבות, בתחילה ווען מען הייבט אן ברוך אתה ה', ובסוף ווען מען זאגט נאכאמאל ברוך אתה ה' מגן אברהם בוקט מען זיך. ובהודאה ביי מודים אויכעט בתחילה ווען מען זאגט מודים אנחנו לך, און בסוף ווען מען זאגט ברוך אתה השם הטוב שמך ולך נאה להודות. וכשגומר התפילה די פיפטע איז ווען מען ענדיגט די שמונה עשרה, כורע מען קניט ופוסע שלש פסיעות לאחוריו, מען בייגט זיך אראפ און אזוי טרעט מען אויס די דריי טריט אויף אהינטער, וכשהוא כורע און ווען ער ביקט זיך נותן שלום משמאל עצמו, קודם בייגט מען זיך און מען באגריסט אזוי ווי צו די לינקע זייט פון זיך אליין, ואחר כך מימין עצמו, און נאכדעם צו די רעכטע זייט פון זיך אליין, ואחר כך מגביה ראשו מן הכריעה, מען הייבט זיך אויף דעם קאפ פון דעם ביק, וכשכורע ווען ער ביקט זיך, בארבע הכריעות, ביי די פיר ביקונגען, פון שמונה עשרה אליין איז כורע בברוך, מען קניט אראפ ביי די ווארט ברוך, כשזוקף, ווען מען הייבט זיך אויף זוקף בשם, מען דארף זיין אויפגעהויבן שוין ביים שם. במה דברים אמורים אז מען בוקט זיך נאר פיר פינעף מאל ביי שמונה עשרה, בהדיוט, א פשוט'ער מענטש, אבל כהן גדול, ווי גרעסער און חשוב'ער א מענטש איז דארף ער זיך מער מכניע זיין, איז דער כהן גדול כורע בתחילת כל ברכה, אנהייב פון יעדן ברכה בייגט ער זיך, ובסוף כל ברכה. והמלך וואס ער איז נאך חשובער, כיוון ששחה בראשונה, וויבאלד ער האט זיך אראפגעבויגן אנהייב שמונה עשרה, אינו מגביה ראשו, הייבט ער נישט אויף זיין קאפ עד שגומר כל תפלתו ווילאנג ער ענדיגט זיין גאנצע דאווענען. זאגט דער רמב"ם ולמה נותן שלום לשמאלו תחילה, פארוואס זאל מען זיך קודם בייגן צו די לינקע זייט, מפני ששמאלו, זיין לינקע זייט, הוא ימין, שכנגד פניו, דאס איז די רעכטע זייט פון דער וואס שטייט קעגן זיין פנים, כלומר, כשעומד לפני המלך, אז מען שטייט פארן קעניג, און ביים דאווענען שטייט מען דאך פארן מלך מלכי המלכים, נותן שלום לימין המלך, קודם זאל ער באגריסן און זיך געזעגענען פון די רעכטע זייט פונעם קעניג, ואחר כך לשמאל המלך. וקבעו מ'האט באשטימט, שיפטר מן התפילה, מען זאל זיך געזעגענען פונעם דאווענען, כמו שנפטר מלפני המלך אזוי ווי מען געזעגנט זיך פון פאר א קעניג און פאר דעם דארף מען זיך קודם בייגן צו די לינקע זייט פון זיך וואס דאס איז די רעכטע זייט פונעם קעניג. כל הכריעות האלו די אלע ביקונגען צריך שיכרע בהן דארף מען זיך אזוי איינבייגן עד שיתפקקו כל חוליות שבשדרה אלע רינגען פון די שדרה זאלן זיך איינבייגן ויעשה עצמו כקשת דער מענטש דארף ווערן איינגעבויגן אזוי ווי א פיילנבויגן ואם שחה מעט אויב ער האט זיך נאר אביסל געבויגן וציער עצמו טוט אים וויי, צו ער איז קראנק, צו ער איז שוואך, ער קען זיך נישט צופיל בייגן, ונראה ככורע בכל כוחו, מען זעט אבער אויף אים, אזוי ווי ער ביקט זיך מיטן גאנצן כח, ער קען נאר נישט גיין ווייטער, אינו חושש, דארף ער זיך נישט איבערשטרענגען, און דאס איז גענוג. זאגט דער ספר חסידים ווייטער אין סימן מ"ו. לא יעשה כאדם העושה דבר כמנהג, א מענטש זאל נישט טוען סתם אזוי פון געוואוינהייט זאכן, ומוציא דברים מפיו בלא היגיון הלב, ארויסזאגן ווערטער פון מויל אן טראכטן מיטן הארץ. ועל זה חרה אף ה' בעמו אויף דעם האט זיך דער אייבערשטער אויפגערעגט אויף זיין פאלק ושלח לנו את עבדו ישעיהו ואמר, יען כי ניגש העם הזה, בפיו ובשפתיו כיבדוני, מיט זיין מויל און ליפן האט ער מיך מכבד געווען וליבו ריחק ממני, זיין הארץ האט ער אבער דערווייטערט פון מיר. ותהי יראתם אותי מצות אנשים מלומדה, סתם אזוי ווי מענטשן זענען געוואוינט, אמר הקדוש ברוך הוא לישעיהו, ישעיה, ראה מעשי בני קוק צו די מעשים פון מיינע קינדער כי אינו אלא לפנים, ס'איז נאר עפעס אזוי ווי לפנים, מ'שטעלט אן א פנים, אבער אינעווייניג אין הארץ טראכטן זיי נישט וואס זיי רעדן און וואס זיי טוען. ומחזיקים בי, זיי כאפן זיך אן אין מיר כאדם שמחזיק, ונוהג מנהג אבותיו בידו אזוי ווי איינער וואס ער טוט אזוי זאכן וואס ער האט געזען ביי זיינע עלטערן, אבער ער ווייסט אפילו נישט וואס ער טוט, און ער טוט עס נישט מיט קיין מחשבה. באים בביתי, זיי קומען אין מיין שטוב אריין, ומתפללים לפני תפילות הקבועות, אלע באשטימטע דאווענענס, כמנהג אבותם אזוי ווי די מנהג פון זייערע עלטערן, אבער בלא לב שלם, אן קיין גאנצע הארץ. הן מנקין את ידיהם, מען וואשט זיך די הענט ומברכין על נטילת ידיים, ובוצעים מען שניידט אויף די ברויט ומברכים ברכת המוציא, שותים זיי טרינקען ומברכים און זיי מאכן א ברכה, כמו שהדבר שגור בפיהם סתם ווייל זיי זענען צוגעוואוינט אזוי צו טון. אך בעת שמברכים אבער ווען זיי זאגן די ברכות, אינן מתכוונים לברכני זיי האבן בכלל נישט אין זין מיך צו בענטשן. לכן, על כן, חרה אפו בו, פאר דעם האט דער אייבערשטער'ס צארן זיך דערהיצט אין אים, ווען נישט, ביז ער האט געשוואוירן בשמו הגדול, לאבד, צו מאכן פארלירן חכמת חכמיו, היודעים אותו, וואס זיי ווייסן פון אים, זיי ווייסן דעם אייבערשטן און מברכים אותו כמנהג, און דאך בענטשן זיי אים נאר פון געוואוינהייט ולא בכוונה. דאכט זיך בעסער, שטייט דארט ווייטער אין ישעיה, לכן הנני יוסיף, להפליא את העם הזה הפלא ופלא, ואבדה חכמת חכמיו ובינת נבוניו תסתתר. לפיכך וועגן דעם הזהירו חכמים על הדבר, די חכמים האבן זייער אנגעווארנט אויף די זאך, ואמרו, ועשה דברים לשם פועלם, וואס דו טוסט זאלסטו טון לשם דער אייבערשטער וואס ער האט געהייסן דאס טון, כי כל אשר ברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לכבודו ברא, דאס אלעס האט ער באשאפן פאר זיין כבוד וועגן.